יעצט זאג איך דעם דריטן שיעור לקבץ חנוכה. האב איך שוין געזאגט אז יוון, די קליפה יוון, דאס איז די י' איז קליין, די ו' איז נאך אראפציר, די נ' איז נאך אראפציר, ס'ציהט זיך אראפ, די טומאה גייט פון אויבן אראפ. יעצט, ס'שטייט אין מדרש, לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא אלי רוגז.

סא פשר האסטו, אבער דערווייל האסטו דאך אויפגעגעבן די מלוכישע קליידער, האסט עס אראפגעווארפן אינעם שטוב. ס'קומט אזא צייט ווי חנוכה, חנוכה צינדט מען לעכט למטה מעשרה טפחים, חנוכה איז דער פשט למטה מעשרה טפחים, אלע פלעצער ווי די קליפות זענען, דער קעניג כביכול דער אייבערשטער גייט אויפזוכן כלל ישראל,

אז דער קעניג קומט אראפ ביז אזוי נידריג און ער וועט אונז זעהן מיר דאך אונז זעמער אויך קען מען זיך בעטן טאטע אקעי איך האב געמאכט א טעות איז נעם מיך צוריק ווייל מען קען ממש צוקומען צום קעניג שטייט אין אלול זאגט דער בעל התניא פון מלך בשדה יעצט איז נאך בעסער ווי מלך בשדה דער אייבישטער גייט אריין צו אונז אין די ארגסטע קליפות אויף נאר און ער זוכט אונז אויף. און אונז דארף מען אים נישט זוכן נאר ער זוכט גאר אונז. און עס שטייט אויך והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, תוהו איז בבל, בוהו איז מדי, חושך איז יוון, על פני תהום דאס איז אדום. ס'איז אזוי ווי די תהום ס'לאזט זיך נישט אויס. סא למעשה ווייסט מען אונז יעצט אז טינא און יוון איז די זעלבע און חושך איז אויך די זעלבע. חושך איז אויכעט יוון. ס'ווערט געברענגט אין די גמרא. אז ס'איז געווען א קעניג געהייסן תלמי המלך. תלמי המלך האט צוזאמגערופן די סנהדרין, און האט זיי געזעצט אין אנדערע פלעצער, און האט געהייסן יעדן איינעם אז ער זאל איבערטייטשן די תורה אויף שבעים לשונות, און דער אייבערשטער האט אלע אריינגעגעבן די זעלבע פלעצער, זאלן אלע שרייבן די זעלבע כאטשיג זיי האבן אביסל משנה געווען וויאזוי ס'איז געשטאנען אין חומש. למעשה, ס'איז געשטאנען בראשית ברא אלקים, האבן זיי געשריבן אלקים ברא בראשית. זיי האבן געטשענדזשט עטליכע זאכן. יעצט דער תלמי המלך איז געווען פון יוון. יוון איז געווען די שענסטע קעניגרייך וואס האט עקזיסטירט. זיי האבן געוואוסט, זיי זענען געווען די גריק קולטשור. זיי האבן געהאט אין יעדע זאך א ספעציעלן חן. אין ארקיטעקטשור איז דא די גריק ארקיטעקטשור, איך בין דאך א מקוה, איך פאר ארום איבער די וועלט.

די מגילה. די מגילה דאס איז געווען צווישן דעם ערשטן בית המקדש און צווישן דעם צווייטן, איז געווען די פרשה פון המן. נאכדעם איז געווען יוון, דאס איז געווען בשעת'ן בית המקדש, דעם צווייטן בית המקדש נאך וואס איז געשטאנען צוויי הונדערט יאר, און נאכדעם איז געווען אדום. אדום האבן זיך אויכעט אונז געהארגעט און געשלאגן.

און וועגן דעם איז יוון געווען זייער זייער א גרויסע קליפה, און דערפאר איז יוון ווען מען טוט, פורים איז נאר איין טאג, דא איז אכט טאג און ס'איז להודות ולהלל אז מען האט זיך נישט אפגעריסן פונעם הייליגן באשעפער, דאס איז געווען די קליפת יוון. יעצט קליפת יוון איז אזא מין קליפה וואס דאס איז געמאכט, כ'האב שוין גערעדט דערפון אמאל, זיי האבן געוואלט אז די אידן זאלן ווערן א גוי, להשכיחם תורתך, זיי האבן געלאזט לערנען, ס'האט זיי נישט געבאדערט די לערנען, ס'האט זיי נישט געבאדערט זאלסט טון די מצוות, נאר זאלסט וויסן, להשכיחם תורתך, ס'איז א חכמה, ס'איז נישט חלילה דעם אייבערשטנ'ס תורה, ס'ליגט נישט קדושה, ס'ליגט נישט געטליכקייט, און דאס האבן זיי געוואלט אז דער איד זאל ווערן א שטיק יוון. יעצט שטייט דא אז ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ וירא אותה שכם בן חמור החוי, נשיא הארץ,

את בנותם נקח לנו לנשים ואת בנותינו נתן להם שטייט א מעשה נאכדעם וואס ער טוט אזא חוצפה גייט ער נאך זאגן האנשים האלה שלמים הם אתנו דאס איז יוון יוון איז געמאכט אז א מענטש זאל זיך אים ער זאל ווערן א שטיק יוון ס'געווען אסאך אידן דעמאלטס.

יעצט יוסף הצדיק האט מיר געזאגט די הפטורה די וואך, פרשת וישב, כה אמר ה' אזוי זאגט דער אייבערשטער, על שלשה פשעי ישראל אויף דריי זינד פון די אידן, ועל ארבעה און אויף די פערדע לא אשיבנו וועל איך נישט לאזן מען זאל תשובה טוהן, על מכרם וואס זיי האבן פארקויפט בכסף מיט געלט צדיק ואביון.

און וועלכער איד גייט מיט גוי'אישע שיך, זאגט דער אייבערשטער, אויף דעם קען איך זיי נישט מוחל זיין. יעצט לאמיר איין זאך צוצולייגן, פארוואס האבן זיי טאקע געטון אזא עוולה אז זיי האבן פארקויפט וועגן שיך, וועגן מנעלים? נאר דער תירוץ דערפון איז זייער פשוט, די שבטי קה האבן געזען אז עס איז געקומען א צייט אין גלות וואס עס וועט שוין זיין אזוי נידריג אז דער נידריגסטער פלאץ וועט נישט זיין די פיס פונעם מענטש, נאר ס'וועט גאר זיין די זוילן פון די שיך וואס גייען נאך נידריגער ווי די פיס, האבן זיי גענומען יוסף הצדיק און זיי האבן אים פארקויפט אויף מצרים, כדי ער זאל אויסארבעטן דעם ענין פון זנות, ס'ווערט געברענגט, ר' צדוק הכהן ברענגט, אז אלע תאוות פון זנות פון מיר וואס וועט זיין אויף די גאנצע וועלט ביז משיח העט קומען איז דעמאלטס געלעגן יוסף הצדיק מיט דעם. גויטע, די אשת פוטיפר, און וויבאלד יוסף הצדיק האט זיך גודר געווען און ער האט נישט דורכגעפאלן, איז דאס איז א מורא'דיגע זאך געווען אז עד סוף כל הדורות ווען א איד וועט זיך צוריקהאלטן פון זנות איז דאס אין דעם ווייל יוסף הצדיק האט אונז דאס איינגעפלאנצט אז אונז זאל מיר זיך קענען גובר זיין אויף עריות, ווען נישט איז נישט מעגליך אויף די וועלט אז א מענטש זאל קענען גיין קעגן די טבע און ער זאל זיך קענען גובר זיין אויפן ענין פון עריות. סימן ס'וואלט נישט געווען קיין מציאות אין די וועלט. איז במילא דאס איז וואס דער די הייליגע שבטי קה האבן געטון, זיי האבן אים פארקויפט בעבור נעליים וועגן דעם וואס מיר אידן וועלן נאך אראפפאלן אמאל ביז צו די בלאטע וואס דאס איז זיין נעליים, און דאס האבן זיי געוואלט אז אידן זאלן האבן א תיקון אינעם גלות. און ס'ווערט געברענגט אז יוון די צרה פון יוון פאר כלל ישראל איז געווען וועגן דעם עונש פון מכירת יוסף. יעקב איז ויעקב נסע סוכותה, דאס איז די לעצטע פון ימים טובים וואס עס שטייט אין חומש, נאכדעם קומט חנוכה, וואס חנוכה איז יוסף נאך יעקב קומט דאך יוסף, און דער ענין. די תיקון פון יוסף דאס איז חנוכה. יעצט די קומט יעצט די צינדן חנוכה לעכט קומט דער אייבערשטער אראפ למטה מעשרה טפחים ער קומט אויף אזאלכע פלעצער ווי ער איז קיינמאל נישט געקומען נאר ער קומט נישט א גאנץ יאר און ער קומט אויך אונז זוכן נישט אז אונז דארפן אים זוכן וועגן דעם שטייט מה יפו פעמיך בנעלים נאכדעם ווען מען ענדיגט די שלש רגלים איז מען געגאנגען עולה רגל זיין, דאס איז כנגד פסח איז כנגד אברהם, שבועות איז כנגד יצחק און סוכות איז כנגד יעקב ויעקב נסע סוכותה און נאכדעם קומט חנוכה. נאכדעם איז דער אויספיר דאס איז יוסף הצדיק דאס איז דער אויספיר פון די אלע דריי אבות און פון די אלע דריי ימים טובים און דאס קומט מען יעצט צו צו דעם חנוכה. חנוכה איז מתקן יוסף, יוסף הצדיק. יוסף הצדיק האט מען אראפגעטראגן אויף מצרים ער האט געמוזט דורכגיין די שווערע נסיונות? אבער אונז געפינען א מורא'דיגע זאך אין יוסף'ס נסיונות, א מורא'דיגע זאך. יוסף, ס'איז געווען עשרה טיפות וואס איז ארויסגעגאנגען פון אים, נישט ווייל ער האט חלילה געזינדיגט מיט פוטיפר, נאר זי האט אים אזוי משוגע געמאכט, זי האט זיך אנגעטון און אנגעשמעקט מיט אלעם, און יוסף הצדיק האט מורא געהאט ער זאל נישט צוקומען צו זינד. איז ער אראפגעפאלן אויף דער ערד, ס'שטייט ווען איינער איז משמש מיט א פרוי וואס זי איז ריין און פלוצלינג זאגט זי נטמאתי, זאל ער זיך נועץ זיין ציפרני ידיו ורגליו אויפן בעט און ער זאל נישט נהנה זיין פון א נידה, און ממילא דער אבר וועט שטארבן, וועט ער נישט עובר זיין אויף א איסור נידה, ווייל אזוי פסק'נען די חז"ל, יציאתו, דאס ארויסגיין איז הנאה כביאותו, פונקט אזוי ווי דאס אריינקומען, און אז עס איז א נידה ווי אזוי קען ער ארויסקומען? און שטארבט אפ דער אבר, ממילא קומט ער ארויס אן א תאווה. און יוסף הצדיק איז נועץ ידיו ורגליו אויף דער ערד, ער זאל נישט צוקומען צו קיין קישוי אבר, און ס'איז ארויסגעקומען פון אים צען טיפות, און דאס זענען די צען עשרה הרוגי מלכות, און ס'דא אין דעם הויכע סודות על פי קבלה,

שטייט וישא עיניו האט אויפגעהויבן זיין אויג וירא האט געזעהן את בנימין אחיו בן אמו בנימין איז געווען די ברודער פון איין מאמע און ויאמר האט ער געזאגט הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי דאס איז דער קליינער יונגער וואס האט עס געזאגט ער טראץ נאך ויאמר האט ער געזאגט אלקים יחנך בני.

פארוואס כי נכמרו רחמיו? זאגט דער מדרש, דער רש"י ברענגט עס צו, שאלו האט אים געפרעגט, יש לך אח מאם, דו האסט א ברודער פון די מאמע? אמר לו האט ער געזאגט, אח היה לי, איך האב געהאט א ברודער, ואיני יודע היכן, און איך ווייס נישט וואו ער איז. פרעגט ער אים ווייטער, יוסף בנימין, יש לך בנים, האסטו קינדער? אמר לו, האט ער אים געזאגט, יש לי עשרה, איך האב צען. אמר לו, האט ער געזאגט, ומה שמם, וויאזוי הייסן זיי? אמר לו, האט ער אים געזאגט, בלע, בכר. ער האט אויסגערעכנט אמר לו האט ער אים געפרעגט מה טיבן של שמות הללו וואס זענען עפעס די מיני נעמען וואס איז די גוטסקייט פון די נעמען אמר לו האט ער אים געזאגט כולם על שם אחי אלע איז אויפן נאמען פון מיין ברודער והצרות אשר מצאוהו און די צרות וואס האט אים געטראפן בלע שנבלע בין אומות ער איז פארשלינגען געווארן צווישן אומות בכר שהיה בכור לאמו איז געווען א בכור פאר זיין מאמען אשבל.

שלא ראה חופתי, איך האב נישט געזען זיין חופה ולא ראיתי אני חופתו, איך האב נישט געזען זיין חופה וארד נעבעך שירד לבין האומות, אזוי שטייט אין די גמרא מסכת סוטה און אין מדרש מיד נכמרו רחמיו, איז האט ער אנגעהויבן רחמנות פילן, פארוואס? ווייל ער האט אנגעהויבן צו זען. אז ער האט אלע קינדער א נאמען געגעבן נאך אים, ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש שטייט קלאר אז די צען קינדער וואלט יוסף געדארפט ווען האבן, און אלה תולדות יעקב יוסף, ווען יוסף וואלט ווען די צען קינדער מיט די צוויי וואס ער געהאט אפרים, מנשה וואלט ער געהאט פונקטליך וויפיל יעקב אבינו, און דעמאלטס וואלט געווען די גאולה שלימה אויף וואס אונז ווארט מיר, אזוי ווי ער האט פארלוירן די צען טיפות אין מצרים, איז האט בנימין איבערגענומען די צען קינדער.

מה יפו פעמיך בנעלים, מען איז מתקן נידריגער פון די פיס, די פיס איז שוין נישט די נידריגסטע פלאץ, אונז זעמיר אזוי געזינקען אין גלות אז די שיך איז נאך נידריגער, ווייל די פיס איז דאך שוין העכער אויף די שיך, די פיס גייט דאך אריין אין די שיך, און דאס קען מען יעצט מתקן זיין, חנוכה איז די צייט מתקן צו זיין דעם ענין פון יוסף הצדיק, ס'איז זה לעומת זה, די קדושה פון יוסף הצדיק איז קעגן די טומאה פון יוון.

דער אווריטשעווער, ער האט געהייסן דער בת עין, ער ליגט אין צפת, מען ווייסט אז אין צפת איז געווען אלץ ערדציטערנישן, איז איינמאל געווען א מורא'דיגער ערדציטערניש האט דער אווריטשעווער געזאגט אז ווער ס'וועט זיין אין זיין בית מדרש וועט אים גארנישט געשען, און זיין בית מדרש איז צוזאמגעפאלן, העלפט איז צוזאמגעפאלן, העלפט איז געבליבן גאנץ, מען האט איינס צוגעבויעט דארטן וואו ס'איז צוזאמגעפאלן, און ס'איז דא דער. ארויסגעשטעלט דארטן א באשרייבונג וועגן דעם נס. דער אברישאווער איז געקומען פון ערשט חוץ לארץ און ער איז געקומען אויף ארץ ישראל. ער האט געהייסן דער בת עין. כ'האב אן איידעם וואס האט א נאמען געגעבן נאך אים, ער האט נישט געהאט קיין קינדער האט ער א נאמען געגעבן נאך אים. ס'איז אויך דא איינער וואס האט דארטן געעפנט א תלמוד תורה אויף זיין נאמען. דאס איז די איינציגע חסידישע תלמוד תורה וואס איז דא אין צפת. אזוי לערנט מען אלעס היברו מיט אלעם האט ער געעפנט דארט א תלמוד תורה. אויפן אברישאווער'ס נאמען וואס לערנט מען נאר היימיש א עכט היימישע תלמוד תורה על כל פנים איז ער ליגט אין צפת איז דערציילט מען אז פארוואס איז ער אנגעקומען אויף צפת וויאזוי איז ער געפארן אוועק פון יוראפ איז געקומען אמאל א משולח קאלעקטן געלט האט דער איד דערציילט אין בית מדרש אין אברישאוו אין די שול זאגט ער ארץ ישראל איז אזא הייליג לאנד, אז ווען דו לייגסט אריין דיין הענט אין דער ערד ארויסצונעמען א שטיק ערד, קומען ארויס דיימאנטן מיט בריליאנטן. אזוי ווי דער אברישאווער האט דאס געהערט, זאגט ער, נו, אויב אזוי גיי איך מיך טאקע דארטן באזעצן. אלעס פארקויפט, האב און גוטס און קומען אויף ארץ ישראל, איך געהאט נעבעך גארנישט, דערציילט דאס ארעמקייט איז געווען אזוי גרויס אז פון אן ארון וואס מען האט געברענגט פון חוץ לארץ צו א מת האט מען צוזאמגעשטעלט העלצער פאר די סוכה, ס'איז געווען דעמאלטס זייער שווערע צייטן. אפאר יאר שפעטער דארט געדינט דעם אייבערשטן אין צפת איז דער משולח אנגעקומען אויף צפת, זאגט ער אים איך בין געווען אין חוץ לארץ און איר האט מיר פארציילט אז דא אז מען לייגט אריין די הענט אין די ערד, ווערט קומט ארויס דיימאנדס מיט בריליאנטן? איך לייג אריין די הענט אין די ערד עס קומט ארויס ערד, וואס האסטו מיך פאר אויסגעפאפט? האסט מיר געזאגט ליגנט? האט ער געזאגט רבי אויב איר זעהט נישט אז קומט ארויס דיימאנטן דארפט איר תשובה טוהן, איז ער געגאנגען האט זיך מתבודד געווען צוויי יאר און ער האט געפאסט און געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל זעהן וואס דער משולח זעהט. און נאך די צוויי יאר איז ער ארויסגעקומען ער האט אויפגעהויבן א שטיק ערד און ער האט געזען ס'איז טאקע דיימאנטן מיט בריליאנטן, האט ער געזאגט, מען זאגט אין בענטשן ארץ חמדה טובה ורחבה, זאגט ער, ארץ חמדה איז א גלוסטיג לאנד, איך רעד נישט יעצט וועגן ציונות, איך רעד אויף וואס ארץ ישראל וואלט געדארפט זיין פאר ערליכע אידן, טובה איז גוט, אבער ורחבה דאס איז דאך זיכער נישט, ס'איז קיינמאל נישט געווען צופיל פלאץ אין ארץ ישראל, ס'איז אלץ געווען אנגעשטיפט. האט דער איד אים געזאגט, זאלסט געדענקען איין זאך, פאר דעם אין וועם ס'איז חמדה און וואס ס'איז טובה איז עס רחבה, אזוי ווי אויף די וועלט זאגט אז ס'איז דא פלאץ אין הארץ, איז דא פלאץ איבעראל. איז מסתם ביז דעמאלטס האט איר נאכנישט מרגיש געווען וואס איז באמת קדושת ארץ ישראל, יעצט אז איר האט זיך מתבודד געווען האט איר שוין אנגעהויבן צו זען וואס דאס הייסט קדושת ארץ ישראל, האט איר אנגעהויבן צו זען אז ס'איז טאקע דיימאנט מיט בריליאנט, אז איינער וויל אמת'דיג דינען דעם אייבערשטן העלפט עס אים צו. יעצט די זעלבע דא אויכעט. מען וועט צינדן חנוכה לעכט אן הכנות צו צינדן צו גארנישט וועט אויסברענען די קנויטן און ס'איז דורך אַכט טאג און בינגא. מען מוז מאכן א הכנה מען מוז וויסן מיט דעם צינדן חנוכה לעכט בין איך מתקן תיקון פון יוסף און נישט נאר יוסף נאר דאס נידריגסטע וואס איז דא מען רעדט שוין פון די נעליים פון די שיך וואס דאס איז נידריגער פון די פיס פון די זוילן.

מיט דעם איז מען דאס מתקן און דעמאלטס איז מען זוכה צו די זעקס און דרײַסיק, זעקס מאל זעקס איז זעקס און דרײַסיק, איז מען זוכה צו פארשטיין דעם אור און זען די ליכטיגקייט אין די הייליגע תורה. יעצט ווערט געברענגט, פון שם משמואל ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך. ווען די אנשי כנסת הגדולה מתקן געווען די תפילות האבן זיי מתקן געווען אז יעדער מענטש אין יעדן דור ווען ער איז דאווענען זיין חלק וואס ער דארף מתקן זיין דאס קען קיינער נישט מתקן זיין נאר ער אליין ער ברענגט אז דער רשב"י רבי שמעון בן יוחאי האט נישט געקענט מתקן זיין דעם תיקון וואס דו דארפסט מתקן זיין מיט דיין דאווענען וואס דו וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון דיר יעדן טאג און אזוי ווי רבי שמעון בן יוחאי זאגט הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה די מורא'דיגע אז מ'זאל אפגעהיטן ווערן מיט דעם. און דאס אלעס קען מען מתקן זיין טאמער מ'האט עס נישט געטון ווי עס דארף צו זיין, צו טאמער מ'האט געזינדיגט און מ'האט געטון וואס מ'טאר נישט קען מען דאס מתקן זיין מיט דעם נר חנוכה. די נר חנוכה איז דער תיקון פאר די אלע זאכן. וועגן דעם שטייט אז חנוכה איז עד שתכלה רגל מן השוק, רגל, דאס איז די נידריגסטע זאך רגל, אבער אזוי ווי מ'זאגט מיר יעצט איז נאך דא נאך נידריגערס אויכעט, אז דאס איז די נעליים וואס דאס אין בית המקדש האט מען נישט געטארט גיין, און אין די סוכה וואס דאס איז יעקב אבינו מעג יא אריין, און יעצט אז מ'גייט צינדן חנוכה לעכט צינדט מען עד שתכלה רגל מן השוק, אז מ'טוט אלעס מתקן זיין אפילו. די נעליים אויך. יעצט שטייט דא יוסף האט געטראפן חן בעיני בית הסוהר, חן דאס איז נר חנוכה, יוסף הצדיק האט געשיינט ווי די נר חנוכה וואס מ'האט מפריח אויף דער שר בית הסוהר, ליב געהאט יוסף און האט אים נישט געטוהן קיין שלעכטס, דער נר חנוכה איז אזוי גרויס אז אז אין א געווענטליכן יום טוב טאג איז דא א מוסף, חנוכה איז אזוי הויך אז ס'איז אינגאנצן קיין מוסף נישט דא, ווייל די נרות חנוכה זענען דער קרבן מוסף.

אין סוכה גייט מען אריין מיט די מנעלים, אבער ס'האט אויסגעפעלט אז ס'זאל זיין נאך א נידריגערע זאך, אז אידן וועלן גיין אין גלות וועט עס זיין נאך נידריגער פון די מנעלים, און דורך יוסף הצדיק'ס חנוכה לעכט איז מען מתקן די מנעלים פון דעם סוכות. אזוי זענען אלע ימים טובים געבינדן איינס מיטן אנדערן. יעצט, אזוי ווי מ'האמיר געשמועסט פריער אז ולא נחתי דאס איז דינה מיט יון, מתקן צו זיין דעם חטא און זענען ארויסגעקומען די חשמונאים און זיי האבן געוואלט דער הגמון האט זיך געוואלט טון די זעלבע ער האט געוואלט טון אזוי ווי שכם ער וועט כאפן יעקב אבינו'ס טאכטער און ער וועט זי בועל זיין מיט כח כדרכה שלא כדרכה און מען וועט דאך זאגן האנשים האלה שלמים הם אתנו דאס טויג נישט וועגן דעם האט ער האבן זיי געזאגט אז כל הבתולה הנשאת מוז קודם וואוינען מיטן הגמון. עס איז אזוי ווי דער שכם וואס וידבר על לב הנערה, האבן זיי געזאגט ניין נאו וועי, אונז וועט מען זיך מוסר נפש זיין און אונז וועט מען צוברעכן און פטר'ן, קיינער וועט נישט טאטשן א אידישע טאכטער. און דאס איז דער תיקון פון חנוכה, מען דארף זיך אביסל צוזאמען נעמען אין די הענט אריין, יעדער ווייסט דאך וואס ער האט געטון און וואס ער האט נישט געטון, און יעדער ווייסט ווי ער דארף זיך אביסל נעמען אין די הענט אריין, איז דארף מען זען אז מען זאל אנהייבן אביסל אנצוהייבן. חנוכה זיך אונטערנעמען מ'וועט גיין ווייטער, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ווי איך האב ענק שוין נאכגעזאגט דער אר"י הקדוש שרייבט אז יעצט איז דא אזא גרויסע התגברות הרע אז אביסל וואס א מענטש טוט היינט איז מער ווי די תנאים און די אמוראים האבן געטוהן בזמניהם,

און ער ווייסט אז דו וואוינסט אין תשע"ד סאו דארף מען אנהייבן זיך אונטערצונעמען קליינע קבלות אז מ'וועט זיין גוט און אזוי ווייטער. און פון דעם וועט מען אויך קענען פארשטיין פארוואס ס'איז טאקע צוגעקומען אז יוסף הצדיק וואס ער איז דער צדיק יסוד עולם, זאל חלילה נעבעך ווערן נעקר ווערן פון אים צען טיפות, איז ס'דא אין קבלה ספרים זאגן ס'איז נישט ארויסגעקומען פון דעם ס'נאר נעקר געווארן פון די מח, ס'איז דא אסאך סודות איבער דעם, אבער למעשה די פשטות דערפון איז ווייל דער אייבערשטער האט אונז געוואלט געבן א לימוד און א הוראה. יוסף וואס ער ווערט אנגערופן דער צדיק יסוד עולם, די גאנצע וועלט שטייט אויפן צדיק יסוד עולם, האט אויך פארלוירן צען טיפות ווייל דער אייבערשטער האט אים געוואלט, אויסטרייען און פרובירן, נאכדעם ווען דו וועסט פארלירן צען טיפות וועסטו זאגן, אה, כ'בין שוין ממילא פארלוירן, וועל איך שוין גיין מזנה זיין מיט פוטיפר'ס ווייב, אדער כ'וועל גיין טון אנדערע עריות, אדער דו וועסט זאגן ניין. דאס איז געווען דער נסיון וואס דער אייבערשטער וויל זען צי נאכדעם וואס דו האסט פארלוירן די צען טיפות, צי דו וועסט ווייטער זיין דער צדיק יסוד עולם. וועגן דעם האט אים דער אייבערשטער געגעבן דעם נסיון. רבותי, אז מ'פאלט דורך איז עס נישט מער ווי א וועג ווי דער אייבערשטער טוט דיך אויספרובירן צי דורך דעם וועסטו אינגאנצן פארלוירן ווערן צי נישט, און טאמער ווערסטו אינגאנצן פארלוירן דעמאלט וועסטו חלילה זיין פארלוירן, און טאמער וועסטו זאגן ניין איך וועל פון יעצט און אן זיין גוט, וואס איז געווען איז געווען מאי דהוה הוה ואידך חושבנא, דעמאלטס וועסטו וויסן ביסטו צוגעקומען צום די מדריגה פון יוסף הצדיק. וואס דו קענסט אלעס מתקן זיין דורך דעם וואס דו גייסט נישט ווייטער פאלן. סאו בחורים טייערע, אינגעלייט, טאמער זענטס נכשל געווארן, יעדער מענטש ווערט דאך נכשל, יוסף צדיק יסוד עולם האט אויך געהאט א הכשלה, אבער די הכשלה איז א נסיון, טאמער קריכט ער ארויס דערפון און ער דינט דעם אייבערשטן ווייטער, הייבט אים דאס אויף. און טאמער חלילה פאלט ער פון דעם אראפ, דעמטס איז ער א נאר אז ער האט זיך געלאזט פאלן פונעם בעל דבר, ווייל דאס איז נישט געווען אין אמת'ן קיין עבירה, ס'איז נאר געווען א נסיון צו זעהן וויאזוי דו'סט ווייטער אויספירן. יעצט, איך וויל אויך מסביר זיין פארוואס ס'שטייט לשנה הבאה, איבער'ס יאר האט מען ערשט קובע געווען דעם נס, איז בפשטות אז א מענטש טרעפט א גרויסן אוצר ווערט ער זייער עקסייטעד, ס'גייט דורך א טאג, צוויי, א וואך, א חודש, אה, עס איז שוין. ער פילט עס שוין נישט יעצט דא, דאס וואס די אידן האבן געטראפן דעם פך שמן איז געווען א גרויסע נס, אבער עס איז געווען א נס וואס כלל ישראל איז צוגעוואוינט געווען דערמיט, איז במילא אז זיי זענען צוגעוואוינט געווען דערמיט איז האבן זיי נישט געפילט אז מען דארף וועגן דעם קובע זיין א נס, ווען האבן זיי ערשט באמת געפילט אז מען דארף קובע זיין א נס, ווען זיי האבן געזען א גאנץ יאר אז ס'מערט אין זיך עבודת השם, דאס וואס מען האט אנגעצינדן די מנורה דאס פלאמט נאך אלץ, האבן זיי געוויסט דאס איז א העכערע נצחי ווי סתם טרעפן דאס ביסל אויל. כ'וויל ענק זאגן, אידישע קינדער זענען אייביג צוגעוואוינט געווען מיט ניסים אין מצרים, און זיי האבן געהאט די גרעסטע ניסים. דער רמבן אין פרשת בא זאגט, שכל מקרינו, ווער ס'גלייבט נישט שכל מקרינו איז כולם ניסים אין בהם טבע, זאגט דער רמבן, אז אין לאדם חלק בתורת משה עד שיאמר שכל מקרינו אלעס איז כולם ניסים אין בהם טבע, הן ביחיד והן ברבים, הן זאכן וואס מען זעט און הן זאכן וואס מען זעט נישט. יעצט שטייט אויכעט ויברך אלקים את יום השביעי, זאגט דער מדרש רבה, ברכו בנר. ר' לעזער זאגט וויאזוי האט ער אים געבענטשט אז ס'האט געברענט פון ערב שבת ביז מוצאי שבת. ביי שרה אמנו שטייט אויכעט אז די לעכט האבן געברענט פון איין פון פרייטאג ביזן אנדערן פרייטאג. אליהו האט געמאכט א נס מיטן כד הקמח דארטן ביי די אלמנה. די חזל זאגן אז ס'האט אנגעהאלטן א גאנץ יאר, די נס האט געדויערט א גאנץ יאר, און די זעלבע ביי אלישע הנביא. סאו די ניסים צו טרעפן אביסל אויל, אדער אביסל אויל זאל קענען ברענען לאנג, דעיס איז ביי כלל ישראל געווען, ס'איז געווען טבע, ס'איז שוין נישט געווען קיין נס. ביי רבי חנינא בן דוסא שטייט דארטן אז רבי חנינא בן דוסא האט געזאגט דארטן זיין טאכטער האט עפעס אויפגעמישט די שמן מיטן חומץ און זי האט זיך זייער גע'ערגערט ס'איז פאר שבת חומץ ברענט נישט

דער נס איז געווען אז דער אויל האט אריינגעפלאמט אין אידישע הערצער אז זענען געלאפן משכני אחריך נרוצה זיי זענען נאכגעלאפן דעם אייבערשטן און א גאנץ יאר זיי האבן עס נישט געקענט פארגעסן האבן זיי געוואוסט אז דאס איז נישט סתם אביסל אויל די נס די גמרא ברענגט, די מדרש ברענגט עס, די ירושלמי ברענגט עס אז ס'איז געווען עפעס א דראוט די זיתים זענען געווען זייער אויסגעמאגערט און מען האט נישט געקענט קלאפן גענוג זיתים, מען האט נישט געקענט קלאפן גענוג אויל האבן די כהנים געוויינט. ברענגט די גמרא, זיי האבן אנגעפילט די מנורה, ס'האט געברענט פון איין יאר ביז צום צווייטן, מ'האט קיינמאל גארנישט געדארפט טון, ס'איז דא א שיינער רבי חיים בריסקער, רבי חיים האט א מורא'דיגע קשיא, ווי קען דער מדרש זאגן מ'האט נישט א גאנץ יאר צוריק געצינדן קיין מנורה, ווען איינמאל האט עס געברענט א גאנץ יאר, פרעגט ער א קשיא, ס'איז דא א מצות עשה מ'זאל יעדן טאג מטיב זיין און אנצינדן די מנורה? זאגט רבי חיים א מורא'דיגע ווארט הערט אויס א שארף ווארט פון רבי חיים רבי חיים זאגט דער כהן האט צוגעלייגט א טראפ אויל הייסט עס אזוי ווי ער האט אנגעצינדן ווייל אום שבת ווען מען לייגט צו אביסל אויל הייסט עס אזוי ווי מען האט אנגעצינדן די פייער דערפאר זאגט רבי חיים מען האט צוגעלייגט אביסל שמן א טראפעלע נאר הייסט עס שוין אזוי ווי מען האט יעדן טאג אנגעצינדן אבער מען האט נאר צוגעלייגט א טראפעלע עס האט געברענט א גאנץ יאר אין בית המקדש ווערט צוגעוואוינט צו אזאלכע ניסים ס'שטייט ויצק שמן על ראשה אז יעקב אבינו האט געגאסן שמן על ראשה, זאגט דער מדרש, ס'איז א מדרש אין פרקי דרבי אליעזר אויכעט אין פרק ל ה, און ס'איז אויך אין בראשית רבה סימן ע ח, ער האט אזויפיל אויל געגאסן יעקב אבינו, אזויפיל וואסער וויפיל ס'איז דא ים כנרת אין טבריה, מי טבריה, עטס האט אן השגה וואס דאס הייסט, פרעגט ער א קשיא, דער פרקי דרבי אליעזר ווי האט ער דאס געהאט, ס'שטייט נישט אין חומש אז ער האט געשלעפט גאלאנען טאנס מיט גאלאנען מיט אויל, זאגט דער הייליגער מדרש אין דער פרקי דרבי אליעזר אז ער האט זיך גענומען גיסן און וויבאלד זיין הארץ איז געווען צו געבן פארן אייבערשטן אביסעלע אויל האט עס געגאסן און געגאסן און געגאסן ביז ס'האט אנגעפילט אזויפיל וויפיל דער ים פון טבריה. דאס זאגט דער פרקי דרבי אליעזר. סא רבותי, וואס טוען מיר פראווען, מ'האט געטראפן אביסל אויל, אה, דאס איז קליין געלט. נישט דער אויל וואס מ'האט געטראפן איז געווען דער גאנצער נס. מ'האט געטראפן א ליבשאפט צום אייבערשטן, דאס איז געווען די נס. ס'שטייט, ואת הבושם ואת השמן למאור, זאגט דער תרגום יונתן, אין שמות ל ה זאגט ער פון וואו האט מען געברענגט אזויפיל שמן צו זאלבן אלעס? זאגט ער, זאגט דער תרגום יונתן אויפן פסוק אין שמות ל"ה אויפן פסוק את הבושם ואת השמן למאור, זאגט ער ס'איז געקומען עננים מן השמים און זיי האבן געברענגט אויל אז משה רבינו זאל קענען זאלבן די משכן מיט אלע כלים. אין מסכת כריתות ווערט געברענגט אין דף ה עמוד ב' אז מ'האט געזאלבט פון די י ג לוגין שמן, האט מען געזאלבט אהרן, און די קינדער, און אלע כהנים, און ביז משיח'ס קומען וועט מען זאלבן פון דעם אויל פון די י ג לוגין. סא דאס איז געווען די אידישע וועג וואס אונז זעמיר געווען פול מיט ניסים די גאנצע צייט. און סדר הדורות ווערט געברענגט א מעשה, ס'איז געווען איינער פון די ראשונים ר' יחיאל מפאריז, ער איז געווען דער רבי פון רבי יודא חסיד, ער פלעגט יעדע וואך אנצינדן די לעכט אין בית מדרש פרייטאג און ס'האט געברענט ביז נעקסטן שבת אן א אויל. ביז נעקסטן ערב שבת איז אמאל האט מען עס דערציילט פארן קעניג און דער קעניג האט עס נישט געגלייבט, איז ער געלאפן זען צו דאס איז אמת צו נישט, און ער איז מורא'דיג נתפעל געווארן. דער חידא ברענגט דאס אין מחזיק ברכה. ער ברענגט נאך א זאך דער חידא, עס איז געדרוקט אין שאלות ותשובות חיים שאל, ס'איז דא א גאנצע שאלות ותשובות אז א מענטש איז געווען א שותף מיט א צווייטן און עפעס ער האט געהאט אזא מזל אז פון דעם קריגל אויל האט אנגעהויבן צו רינען און ס'האט ארויסגערינען אין די גאנצע גאס אין ירושלים. איז געווארן א גאנצע שאלה וועם איז דאס געהערט, צו געהערט עס פאר דעם שותף צו פאר יענעם. ס'איז א גאנצע אריכות אין דעם. אידישע קינדער וואס האבן געהאנדלט ערליך איינער מיט'ן צווייטן איז קיינמאל נישט געווען קיין פראבלעם קיין ניסים. ר' פנחס בן יאיר האט געזאגט דארטן פאר'ן טייך אין מסכת חולין דף ח' פאר'ן גינאי האט אים געזאגט שפאלטן דיך ווייל איך גיי יעצט פאר א מצוה. אויף אים איז דער טייַך האָט ער אויסגעלאַכט. נישט געוואָלט זיך שפּאַלטן, האָט ער געזאָגט, אַז דו שפּאַלטנסט זיך נישט, זאָל איך גוזר זיין, ס'זאָל קיינמאָל דיר נישט דורכגיין קיין טראָפּן וואַסער אויף אים. יעצט, ס'דאָ דער חידושי הרי"ם זאָגט, אַז אַ נס פאַר אַ יחיד איז גרינגער צו מאַכן ווי פאַר אַ רבים, ווייל דער מענטש איז ערליך, ער מאַכט אים דער אייבישטער אַ נס. ווען ער מאַכט עס פאַר אַ רבים, איז שווערער, ווייל יעדער דאַרף זיין ראוי צו דעם נס.

דער נחל אשכול איז געווען, דער אשכול איז געווען דער שווער פונעם ראב"ד, און דער נחל אשכול זאגט א מורא'דיגן פשט, דער עיקר הנס היה שהקדוש ברוך הוא הזמין להם פך זה, להראות און צו ווייזן שהם צדיקים. אז זענען צדיקים זוכים להדליק בשמן טהור און זענען זוכה צו צינדן מיט א הייליגן לעכט מיט א ריינעם לעכט, און דאס האט נאכדעם געברענגט אז די אידן האבן געפלאמט צום אייבערשטן, און נישט נאר די פאר טעג חנוכה נאר א גאנץ יאר, ס'איז געקומען לשנה הבאה האבן זיי געזען דא ליגט עפעס באהאלטן, דער אייבערשטער וויל אז מען זאל קובע זיין א נס ווייל דאס אינעם גרעסטן חשכות. אין די מיטן ווינטער אין די חדשים וואס געהערט צו עשו'ן טבת און שבט זאל מען אונז קענען אזוי נאנט קומען צום אייבערשטן דאס איז א סימן אז דער אייבערשטער האט אונז ליב און במילא מיר אונז פלאמען צום אייבערשטן צוריק ווייטער דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל קענען זיך צוגרייטן צו דעם לעכט און מען זאל פילן די ביסל וואס מען האט געפילט די ליבשאפט צום אייבערשטן דעמאלט אז מען האט געפלאמט צום אייבערשטן עס זאל נישט אפגעקילט ווערן און ס'זאל זיך ציען א גאנץ יאר, מ'זאל זיצן און לערנען פלייסיג, דאס איז דאך געמאכט געווארן, די גאנצע זאך איז דאך געמאכט להודות ולהלל, ס'איז נישט געמאכט פאר משתה ושמחה, ס'איז נישט געמאכט אז מ'זאל אנברענגען צייט, עטס זאלטס וויסן, דער הייליגער באשעפער האט אונז געגעבן א תורה, און נאך מער, די אלע צדיקים די ראשונים און די אחרונים האבן אריינגעלייגט אין די תורה אזויפיל קדושה און אזויפיל דביקות אז אונז זאל מען זיך קענען מדבק זיין צום אייבערשטן, די תנאים און אמוראים מיט זייער התמדה, הלל הזקן איז געשטאנען אויפן דאך און ער איז פארפרוירן געווארן און ער איז נישט אוועק, ס'ווערט געברענגט פון די אלע ספרים, ס'דא א תוס' אין מסכת בבא קמא דף עיין ז. און דער גאנצער עמוד איז איין שטיק תוספות, וואס איז געשען מיט די גמרא דארט? דער עולם מיינט סתם אזוי, דער דריקער האט געמאכט עימודים הייסט עס, ער האט אויסגעשטעלט די פעידזשעס, און דארט איז נישט אויסגעקומען גארנישט, און פארטיג איז עס אזוי פארבליבן. ניין רבותי, עס איז נישט אזוי, עס ווערט געברענגט אין די ספרים אז די אלע חכמי התוספות האט מען דעמאלט געהאט אריינגעשפארט, און מ'האט געוואלט זאלן זיך שמד'ן און זיי האבן נישט געוואלט, זענען זיי געזעסן דעם לעצטן ביינאכט און זענען געווען פארנומען, מ'דארף לערנען, מ'דארף איבערלאזן פאר די צוקונפט, פאר די דורות הבאים, תוספות אן תוספות, וויאזוי וואלט מען איצט פארשטאנען אן די ראשונים וואלט געווען דער גאנצער תלמוד בבלי א מדרש סתום וחתום, מ'וואלט נישט געקענט וויסן וואס טוט זיך. פארוואס האבן געטון די ראשונים? ווערט דערציילט אין די געשיכטע אז זיי האבן גענומען איינער האט געהאט א מעסער און האט זיך אריינגעשניטן אין די פינגער, און מ'האט ארויסגעטראפט דאס בלוט, מ'האט פון יעדן צוזאמגענומען בלוט, מ'האט יעדן געשניטן די פינגער, מ'האט צוזאמגענומען דאס בלוט, און ווען דאס בלוט האט אנגעפילט די שיסל, האבן זיי גענומען פעדערס און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייבן אויף פארמעט, האבן זיי געשריבן די חידושים, און אלס א זכר אז דאס איז געשריבן געווארן אין די תפיסה א נאכט פאר מ'האט זיי געהארגעט, און מ'האט עס געשריבן מיט בלוט, האט מען געמאכט איין בלאט, און דער בלאט. איז מסכת בבא קמא דף עי' ז, וואס דארט האסטו נאר תוספות זאל אונז אייביג דערמאנען אז די בעלי התוספות האבן זיך מוסר נפש געווען אז זאלן קענען איבערגעבן די תורה פאר די צוקונפטעדיגע דורות. רבותי מען פארלאנגט נישט דעם מסירות נפש, מען פארלאנגט נאר פינעף מינוט. פינעף מינוט? פֿינף מינוט מיינט, כאפ אריין, דא פֿינף מינוט, דארט פֿינף מינוט, א קלייניקייט, שטאטס דו ווילסט רעדן א פשוט פאר דברים בטלים, שטאטס א נארישקייט, דו גייסט מיר פרי פארן דאווענען שבת, גיי ארויס מיט פֿינף מינוט פרי, זעץ דיך אין בית מדרש, כאפ נאך פֿינף מינוט, שטיקל גמרא, שטיקל תוספות, וועסט האבן א שייכות מיט די תנאים ואמוראים, און וועסט האבן א שייכות מיט די ראשונים און די אחרונים, און ס'וועט אריינגיין אין דיר אביסל ווארעמקייט און חשקת התורה אזוי ווי זיי האבן געהאט. רבותי לאמיר זיך אבער זיך מקבל זיין גוטע זאכן, עס קומט יעצט חנוכה, א קלייניקייט ביי דיר מיינסט ס'איז גארנישט, ביים אייבערשטן איז עס גרויס. יעצט כ'האב געוואלט אפאר מינוט רעדן וועגן די קליפה פון יוון, אונז זעמער אזוי פארכאפט אין די קליפה פון יוון, מ'ווייסט עס אפילו נישט. מען קומט אריין אין א אידישע סטאר, ס'איז דא אלעס, ס'איז אזוי פענסי אהערגעשטעלט, אזוי ווי די יוונים, איך זאג נישט אז מען טאר עס נישט טוהן, באט מען ווערט פארגויאישט, ס'קומט אין אלע סטארס זינגען מוזיק, ס'איז דא אסאך פרויען אדער מענער וואס זיי טארן נישט הערן מוזיק, זענען אבלים, ס'איז נאכגעמאכט יוון, גריס, די גריכישע קולטור, מען בויעט הייזער אזוי שיין, פאר מיליאנס אוו דאלערס. מען טראכט נישט אמאל אז מ'וועט אפשר ברויכן די געלט, ניין מען טוט, מען פאר'יוואנישט זיך, מען גייט אנגעטון מיט די מאדערענע ברילן, מיט די אלע מיני מאדערענע אנגעטועכצער, מען פאר'יוואנישט זיך, און די גלות יוון ליידן מיר אונז נאך ביז צום היינטיגן טאג, ס'איז געבליבן ביי אונז, יוון איז מיטגעקומען ביז ארץ ישראל, אונז מטמא זיין אין ארץ ישראל, אונז געוואלט מטמא זיין ווייסט וואס. דאס ביסל אויל וואס מ'האמיר געהאט. די פרויען טוען זיך אן יוואניש. זיי האבן אזא נעטשרעל ביוטי, זיי זענען אזוי שיין. זיי שמארגענען זיך אויס, זיי פוצן זיך אויס, זיי טוען אן מעיקאפ, ס'איז ממש א גרויל צו קוקן אויף זיי. מיטן מעיקאפ זעען זיי אויס ממש דיסקאסטינג. זיי מאכן זיך נאך די אייבראוס מיט אלעם. קודם האסטו אן ערנסטן פראבלעם ביי טבילה. צו מען מעג דאס האבן אנגעטון אויף זיך צו נישט. נאכדעם האסטו נאך א פראבלעם, דו ווייסט נישט ווי מיאוס דו זעסט אויס, דו ווייסט ווי שיין ס'איז ווען דו ביסט נעטשרעל ביוטי? אמאל האט זיך א פרוי אויסגעשמארגעט אז ס'איז געווען א גרויל, האט איר דער מאן געזאגט, גלייב מיר דו זעסט אויס טויזנט מאל שענער צו מיר אן די אלע מעיקאפס. אויסער דעם ס'דויערט אים א שעה יעדעס מאל ווען זי דארף ארויסגיין, זי דארף גיין ערגעץ אויף די גאס, ס'איז נערברעקינג, און זיי זעען אויס ממש דיסקאסטינג, איטס אנבעליוועבל וואט זיי לוק לייק, דו זעסט להבדיל אפילו די אראבער גייען אנגעטון להבדיל אזוי ווי ביי די אידן אין ירושלים אינגאנצן אפגעבינדן, זיי זאגן אויך נעטשערל ביוטי איז די שענסטע זאך וואס איז דא, כ'זאג נישט יעדער זאל גיין אראפגעבינדן אינגאנצן, אבער טוסט דיר אן א שיינע נארמאל שייטל זעסטעך אויס ווי א מענטש, אזוי זעסטעך אויס ווי עפעס אן אנגעשמארגעטע חיה. און די זעלבע די אינגעלייט. דער ווייבן דארף זאגן אז איך דריי מיך אויס, כ'האב געמיינט א פרוי שמעקט מיט פערפיום זעה איך ס'איז א בחור. דאס איז נישט גוט, דאס איז נישט קיין נארמאלער וועג, דאס איז יוון, יוון, און גריק קולטשור. להשכיחם תורתך. לערן תורה, אבער נישט אז ס'איז דעם אייבערשטנ'ס א תורה חלילה און דאס ברענגט דיר צו קדושה צו טהרה. לערנען עס אלס א חכמה. אונז זעמער אזוי יווניש אז אונז ווייסט מען שוין יעדן טריט און יעדן שריט, מען מאכט מען נאך דעם אמעריקאנער גוי וואס ער איז א דיסענדענט פון יוראפ פון גריכלאנד און מען פארגריכישט זיך. יעדע זאך וואס מען טוט איז אינגאנצן יווניש און דאס שטערט צו די תורה. א מיידעלע וואקסט אויף אין א אידישע שטוב, זי זעט די מאמע קוקט אין שפיגל א שעה פאר זי גייט ארויס און זי מאכט זיך און זי נאכאמאל זי ריקט זיך און זי פאטשקעט זיך, עט די ענד אוו די דעי וואס זעהט דאס מיידל? ס'זעהט גארנישט, און שטעל דיר פאר אז דו גייסט שוין אויסגעשמארקעט אזוי ווי דו גייסט, און וויאזוי נאך דיינע קינדער גייען זיך זעהן נאך אסאך ארגער, און ווער שמועסט נאך אז דו גייסט אנגעשמעקט און א יונגערמאן שמעקט עס איז לא תנאף, לא תנאף, ער איז עובר דו ביסט מכשיל יעדן מענטש וואס ס'שמעקט דיך. ס'דא אין איינע פון די מומים די פעלערס פון ביים מסכת נדרים ווען מ'מעג גט'ן א פרוי איז אז זי האט גאר א שלעכטן גערוך. דו ביסט דאך נישט פון די פרוי, דאס איז א זעלטנהייט פון א פרוי וואס האט עפעס א שווערן גערוך, אבער א נארמאלע פרוי, זי זייפט זיך גוט אפ, זי באדט זיך גוט אפ, זי קומט ארויס און זי שמעקט נארמאל, וואס דארפסטו האבן די פערפיומס? און אויסער דעם קאסט עס א פארטשין געלט. איז קודם ס'ברענגט אן צייט ביז מ'שמירט זיך אויס, און נאכדעם איז דא א שאלה פון חציצה אין טבילה, און נאכדעם טאמער א פרעמדער מענטש שמעקט עס ביסטו אין א מכשול.

ווען געפעל איך דיר בעסער? וואטש ענד סי, דער מאן וועט זאגן נעטשערל ביוטי די שענסטע זאך. ליידער היינט איז געווארן אזא מין צו צעלאזן זיך ביי די פרומע, ווייסט די מאדערענע, די גאר מאדערענע מיידלעך אפילו אין שולמית, די שמירן זיך נישט, זיי קומען מיט זייער נעטשערל ביוטי, דיס איז מיי פעיס, יו לייק איט גוד, איף נאט נעם מיך נישט. מען דארף זיך צופוצן און צופוצן. און איך וועל זאגן נאך א זאך, איך פאר ארום אין גאנץ אמעריקע, די אלע קאלאונס ווערן פארקויפט אין פיר פינף גרויסע שטעט, ניו יארק,

זי ווערט א שטיק יווני. קינדערלעך יו דאונט ניד איט, טריי איט אוט אדערווייז און יו סי יו ליוו מאטש העפיער. סאו יעצט אז דו פארשטייסט שוין וואס דאס הייסט די ד' גלויות אז אין יעדן גלות איז אונז געבליבן א שטיק פון מצרים איז אונז געבליבן פון די נייל ריווער פון די נילוס אונז זעמיר נאך אלץ אין די נייל אונז זאג מיר נאך ס'איז נישט דא קיין סעקשועל אביוז ביי אונז אונז זעמיר האולי האולי פון יוון איז אונז געבליבן אז אונז ווילן מיר זיך צופאסן צום גוי מיט אלע זאכן. גריק קולטשער, און נאכדעם פון די אנדערע צוויי איז אויך געבליבן. פון המן אוודאי איז אונז געבליבן די טרייפענע פלייש מיט די טרייפענע סעודות און מען גייט צו אלע גויאישע זאכן און מען עסט איבעראל אלעס צוזאם און מען מישט זיך אויס מיט די גוים. און פון אדום איז אונז געבליבן די ארגסטע וואס איז דא, די זנות מיט זיך אויסמישן איז בלא תתחתן בם. מענער מיט מענער, פרויען מיט פרויען, בעצם דאס איז די ארגסטע, דאס איז א תהום שאין לו סוף. סאו רבותי לאמיר יעצט מסכם זיין דעם גלות יון, עס קומט חנוכה, מיט די חנוכה ליכט לאמיר זיך אביסל אויפהייבן צום באשעפער, און לאמיר אנהייבן צו זען אז די זכיה פון א אידישע טאכטער און די זכיה פון א אידישן יונגערמאן איז דאס אז ער איז א בן תורה און ער לערנט תורה, און נישט די תורה איז א חכמה, נאר די תורה איז ביי אים קדושה וטהרה און הייליגקייט, דביקות בהשם און אזוי ווייטער. כ'ווינטש אלע א פרייליכן און א לעכטיגן חנוכה.